זאגט די משנה, איינער איז מקדש א פרוי על מנת שאני כהן, ער זאגט ער איז א כהן בשעת קידושין אויף דעם תנאי איז ער איר מקדש ונמצא לוי, און עס ווייזט ארויס ער איז א לוי, אדער לוי ונמצא כהן, אדער ער זאגט נתין ונמצא ממזר. ממזר ונמצא נתין. און די גמרא אין הוריות ווייזט אויס אז ממזר איז מער א יחסן ווי נתין. אבער פריער אין רש י עמוד א' ווייזט אויס פון רש י אז נתין איז מער א יחוס. ס'איז ניט שווער אויף רש י. אין אמת'ן איז ממזר מער א חשיבות ווי נתין. ווייל ממזר קומט מטיפה כשרה. אבער לגבי דעם דין נישואין לגבי יחוס איז נתין שטייט העכער, ווייל א ממזר קען קיינמאל נישט די דורך דורות ווערן גערייניגט זאל נישט זיין קיין ממזרים, א ממזר איז שטענדיג אסור לבוא בקהל, אבער א נתין קען יא קומען בקהל. אויב ער האט געזאגט דאס בן עיר, ער וואוינט אין א שטעטל ונמצא בן כרך, און עס האט זיך געפונען אז ער וואוינט אין א גרויסע שטאט, וואס איז דער חילוק פון עיר ביז כרך? אין א גרויסע שטאט איז דארט טייערקייט, און ס'איז דארט נישט אזוי רואיג דער לעבן. אדער בן כרך ונמצא בן עיר, כאטש דער טעות איז געוועזן לשבח, אבער א טעות איז עס. על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק, ער זאגט זיין הויז איז נאנט צו מרחץ דערווייל איז עס ווייט, רחוק ונמצא קרוב. אדער ער זאגט על מנת שיש לו בת או שפחה, ער האט א טאכטער אדער א שפחה, מגודלת ואין לו, איז עמוד א' האט די גמרא געוואלט אפטייטשן דאס ווארט מגודלת מיינט מען זי איז א גדולה, די שפחה איז ראוי זאל באדינען, לויט די מסקנא פון גמרא זאגט די גמרא מאי מגודלת גדלת, טייטשט דער רש י אז מען מיינט אז עס איז א חשוב'ע, ווי דער מאירי איז מוסיף אז זי איז געבוירן געווארן פון א עבד עברי. אבער תוספות טייטשט דאס ווארט מגדלת פון לשון מגדלת שער, זי טוט פלעכטן די האר. או על מנת שאין לו, ער האט נישט קיין שפחה מגדלת, ויש לו און ער האט. על מנת שאין לו בנים, דער טעות איז געווען ער האט מקדש געווען על מנת ער האט נישט קיין קינדער ויש לו, ער האט קינדער, או על מנת שיש לו, אדער על מנת ער האט יא קינדער ואין לו, און ער האט נישט. איז בכולם די אלע זאכן אף על פי שאמרה, אפילו זי האט געזאגט. בלבי היה להתקדש לו, איך האב געטראכט צו ווערן מקודש צו אים, אף על פי כן, כאטש די זאך איז אזוי ווי ס'איז יעצט, די תנאי איז נישט קיין אמת'ע אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש. וכן, די זעלבע זאך, היא שהטעתו, אז זי האט אים אפגענארט, איז אויך דער זעלבער דין, אז די קידושין זענען ניט קיין קידושין. רש"י, בן עיר ונמצא בן כרך, ישיבת כרכים קשה, צו וואוינען אין א גרויס שטאט איז שווערער. שהכרך הוא מקום שווקים, אין כרך איז דאך דא אסאך מארקעטס, והיוקר מצוי בו, דארט איז א טייער אלעס, ודוחק עוברים ושבים, דארט איז דא אסאך מענטשן וואס גייען אהין און צוריק, בן כרך ונמצא בן עיר, אף על פי שהטעה לשבח, כאטש וואס דער טעות איז געוועזן לשבח, ס'איז דאך בעסער צו וואוינען אין א עיר, אבער טעות הוא, ס'איז א טעות. אז זי זאגט בלבי היה להתקדש לו אף על פי שהדבר כן, כאטש די זאך איז כמו שהיא עכשיו ווי ס'איז יעצט, שאינו אמת, דאך וויל זי ווערן מקודש, דאך זאגן מיר זי ווערט נישט מקודש. גמרא. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא דזבין לנכסיה, איינער האט פארקויפט זיינע פעלדער אדעתא למיסק לארץ ישראל, ער האט געטראכט פארוואס פארקויפט ער די נכסים זיינע, ווייל ער וויל גיין אין ארץ ישראל, און ס'איז געשען א אונס און ער האט נישט געקאנט גיין אין ארץ ישראל, ובעידנא דזבין, דעמאלט ווען ער האט פארקויפט לא אמר ולא מידי, האט ער גארנישט נישט געזאגט אז דעריבער טוט ער עס פארקויפן ווייל ער וויל גיין אין ארץ ישראל, אז ער זאל געווען זאגן בשעת'ן פארקויפן אז דעריבער פארקויפט ער ער וויל גיין אין ארץ ישראל. וואלט די פארקויפונג נישט געווען קיין פארקויפונג יעצט אז ער קען נישט ארויף גיין, ווייל די גאנצע מכירה איז דאך נאר ווייל ער טראכט ארויף צו גיין אין ארץ ישראל, ווייל אויף דער דעה אז ער זאל גאר בלייבן וואוינען אן פעלדער וואלט ער נישט פארקויפט, אבער דא האט ער גארנישט נישט געזאגט. אמר רבא, האט רבא געזאגט, הוי דברים שבלב, דאס וואס ער האט געטראכט. אז דעריבער פארקויפט ער ווייל ער וויל גיין אין ארץ ישראל, איז דברים שבלב, וואס מ'האט געטראכט אין הארץ, ודברים שבלב אינם דברים, דאס וואס ער טראכט מיט דעם ווערט זיך נישט גערעכנט, און די מכירה איז א גוטע מכירה. פרעגט די גמרא, מנא ליה לרבא הא. פון וואנעט ווייסט דאס רבא אז דברים שבלב אינם דברים? אילימא וועסטו וועלן זאגן מהא דתנן פון דעם וואס מיר האבן געלערנט שטייט אין די היינטיגע פרשה יקריב אותו, דאס איז א איבעריגער פסוק ווייל פריער שטייט דאך שוין זכר תמים יקריבנו, מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען שכופין אותו. מען טוט אים צווינגען ער זאל מקיים זיין דעם נדר, יכול קען איך מיינען בעל כרחו, אפילו ער זאגט ער וויל נישט זאל איך דאך צונעמען ביי אים דעם קרבן, אין הארץ וויל ער דאך נישט ברענגען די קרבן. מען צווינגט אים ער זאל זאגן ער וויל, אבער ער וויל דאך ניט, אלא לאו, מוז איך דאך זאגן, משום דאמרינן, ווייל מיר זאגן, דברים שבלב אינן דברים, וועסטו וועלן זאגן אז פון דא האט רבא געברענגט א ראיה אז דברים שבלב אינן דברים, פון דא איז נישטא קיין ראיה, ודילמא שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש, דאנן סהדי. מיר זענען עדות, דניחא ליה בכפרה, דער מענטש וויל האבן א כפרה, נאר וואס דען, ווי דער רמב"ם איז מסביר אין הלכות גיטין, די יצר הרע לאזט אים ניט, און דעמאלט ווען ער זאגט שוין אז ער וויל, מיינט שוין די הארץ אויך אזוי, ממילא איז פון דא נישט קיין ראיה אויף אים מיט דעם, דברים שבלב זאל איך זאגן אינם דברים? אלא זאגט די גמרא מסיפא, פון דער סיפא פון דארטן, דארט שטייט, וכן אתה מוצא בגיטי נשים ושחרורי עבדים, גיטי נשים און שחרורי עבדים, דארט ווי איך טוה צווינגען אז ער זאל גט'ן, צי ווי איך טוה צווינגען משחרר זיין דעם עבד, זאגן מיר אויכעט, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ואמאי, פארוואס זאל דער גט אשה, צי דער שטר שחרור, זיין א גוטער שטר, הא בליביה לא ניחא ליה, ער איז דאך נישט צופרידן מיט דעם, ער זאגט אזוי, אבער אין הארץ איז דאך נישט אזוי, אלא לאו, מוזטו זאגן משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים, פון דארטן איז די ראיה דברים שבלב אינן דברים, זאגט די גמרא פון דארט איז אויך נישט קיין ראיה, ודילמא שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש, משום דמצוה לשמוע דברי חכמים. איך דארף אננעמען ער איז מקיים א מצוה און ער האט גומר געווען אין זיין הארץ ער זאל מקיים זיין דאס וואס בית דין הייסט אים רש"י. אלא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט מהיכא פון דא לערנט זיך רבא אפ זיין דין אז דברים שבלב דאס וואס דער מענטש טראכט אינם דברים. מיר האבן געלערנט המקדש את האישה איינער איז מקדש א פרוי, ואמר ווען ער זאגט כסבור הייתי איך האב געמיינט שהיא כהנת אז זי איז א בת כהן, והרי היא לוויה זי איז א לוויה, אדער ער זאגט כ'האב געמיינט זי איז לוויה ונמצאת כהנת, ער זאגט ער האט געמאכט א טעות מיט די קידושין. ענייה, כ'האב געמיינט זי איז א ארעמע והרי היא עשירה זי איז א רייכע, עשירה, כ'האב געמיינט זי איז א רייכע והרי היא ענייה זי איז א ארעמע, איז דער דין, מקודשת, זי איז מקודש. מפני שלא הטעתו, זי האט אים נישט אפגענארט, ער האט דאס נישט געזאגט בשעת קידושין אז ער איז איר מקדש אויף דעם תנאי, ואמאי, פארוואס זאלן די קידושין זיין קידושין? הא קאמר, ער זאגט דאך כסבור הייתי, אין הארץ האב איך אנדערש געטראכט, פארוואס זאלן די קידושין זיין קידושין? אלא, מוז איך זאגן, משום דאמרינן, ווייל מיר זאגן, דברים שבלב אינם דברים. דאס וואס א מענטש זאגט ער האט געטראכט, מיט דעם רעכן איך זיך נישט. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, פון דא איז אויך נישט קיין ראיה אין אמת'ן וועל איך זאגן דברים שבלב, הוה דברים, איי פארוואס זאגן מיר דארט מקודשת שאני התם דלחומרא, דאס וואס שטייט מקודשת זאגט מען לחומרא אז זי איז נישט מותר צו קיין צווייטן מענטש דווקא ווען זי באקומט א גט פון דעם ערשטן. זיין אז די זאך איז א ספק, דא בין איך מחמיר, דעריבער דארף אויסקומען ביי דעם דין ער האט פארקויפט די פעלדער אדעתא למיסק לארץ ישראל, ווען ס'איז מיר א ספק אין דער זאך, זאל איך זאגן איך שטעל די פעלדער אין די חזקה וואס זענען געווען פריער. אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט מהכא, פון דא לערנט זיך רבא אפ, אז דברים שבלב אינן דברים, ביי אונז אין דער משנה האבן מיר געלערנט בכולם ביי די אלע תנאים וואס ווערט דערמאנט אין דער משנה על מנת שאני כהן ונמצא לוי און אזוי ווייטער אף על פי שאמרה אפילו זי האט געזאגט בליבי היה להתקדש לו אף על פי כן איך האב געטראכט צו ווערן מקודש צו אים כאטש די זאך איז אזוי ווי ס'איז יעצט כאטש דער תנאי איז נישט אמת. אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש, און דאס א אז איך זאג אינה מקודשת, איז זי מותר צו א צווייטן אן א גט, דאס איז דאך א קולא, ואמאי, פארוואס זאל איך זאגן אינה מקודשת, הא קאמרה בליבי היה, זי זאגט דאך אז זי האט געטראכט סייווי ווערן מקודש. איז דאך פון דעם א ראיה אז דברים שבלב אינם דברים, אפילו פון דארט קומט ארויס א קולא. זאגט די גמרא, ודילמא קען זיין שאני התם דארט איז עפעס אנדערש, כיוון דאתני, ווייל ער האט געמאכט א תנאי, לאו כל כמינה דעקרא ליה לתנאה, ער האט דאך געזאגט בפירוש מיט זיין מויל. דעמאלט איז די דברים שבלב קענען נישט צוברעכן דאס וואס ר'האט געזאגט. אבער אזוי ווען דער דיבור זיינער איז נישט געווען הפך פון די דברים שבלב, וועל איך טאקע זאגן אז דברים שבלב הוה דברים. מיט דעם אויך וועט שוין זיין פארענטפערט אויך די קשיא פון יקריב אותו, ווייל אז ער זאגט רוצה אני קענען די דברים שבלב דאס נישט צוברעכן. און די זעלבע קשיא וואס מ'האט געפרעגט פון גיטי נשים ושחרורי עבדים איז אויך מיט דעם פארענטפערט. איך דארף נישט צוקומען צו די פריערדיגע תירוצים, שאני התם דאנן סהדי דניחא ליה בכפרה, צו ווי איך האב געזאגט, שאני התם משום דמצוה לשמוע דברי חכמים, נאר די טייטש איז, דארטן ווי די דברים שבלב זענען אנדערש פון דעם דיבור, דעמאלט זאגן מיר אינן דברים. אלא אמר רב חייא בר אבין, האט רב חייא בר אבין געזאגט, עובדא הוה בי רב חיסדא, אזא מין שאלה איז געווען ביי רב חיסדא, ורב חיסדא בי רב הונא, רב חיסדא איז געגאנגען צו בית מדרש פון רב הונה'ן מען זאל אריינטראכטן דער זאך, ופשטוהו, מען האט פושט געווען דיע שאלה. צו דברים שבלב הוה דברים או לא הוה דברים מהא, פון דער משנה האבן מיר געלערנט, דער דין איז ווען איינער האט בשוגג הנאה פון הקדש דארף ער ברענגען אשם מעילות. האבן מיר געלערנט, האומר לשלוחו, איינער זאגט צו זיין שליח, הבא לי מן החלון. ברענג מיר געלט וואס ליגט אויף דעם פענסטער. דער בעל הבית האט געמיינט אז ס'איז חולין געלט, דערווייל איז עס געווען הקדש געלט. או מן הדלוסקמא, ברענג מיר געלט פון דער טאשקע. והביא לו, און דער שליח האט אים געברענגט. נאכער ווייזט זיך ארויס אז ס'איז געווען הקדש געלט. זאגן מיר, אף על פי שיאמר בעל הבית, כאטש דער בעל הבית זאגט, לא היה בלבי אלא על זה, איך האב נישט געטראכט פון דעם בייטל נאר פון א צווייטן וואס איז דארט געוועזן, כיוון שהביא לו מזה, ווייל אזוי ווי ער האט געברענגט פון דעם וואס איז געווען הקדש געלט, בעל הבית מעל. האט דער בעל הבית מועל געווען ער דארף ברענגען אשם מעילות ווייל דער שליח האט געטאן זיין שליחות, און ביי דעם דין פון מעילה זאגן מיר יש שליח לדבר עבירה, ווי מיר האבן געלערנט אין אנפאנג פרק אז א שליח שעשה שליחותו איז בעל הבית מעל. ואמאי, פארוואס זאל דער בעל הבית מועל זיין? הא קאמר, דער בעל הבית זאגט דאך בלבי, ער זאגט דאך ער האט נישט געטראכט פון די געלט. אלא לאו, מוזסט דאך זאגן, דעריבער זאגן מיר בעל הבית מעל, משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים, דעריבער זאגן מיר האט ער מועל געווען, ווייל דאס וואס ער האט געטראכט, מיט דעם רעכן איך זיך נישט. זאגט די גמרא, פון דארט איז נישט קיין ראיה, ודילמא שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש, אין אמת'ן דברים שבלב הווה דברים, נאר דארטן איז דער טעם דלמיפטר נפשיה מקרבן קאתי, ער זאגט ליגנט ווייל ער וויל זיך פטר'ן פון א קרבן, אבער דארטן נאר ווען דער מענטש האט געוואלט גיין אין ארץ ישראל און ס'איז געשען א אונס, איך זע דאך האט זיך מטריח געווען צו גיין אין ארץ ישראל, אויך איז דאך א באווייז א מענטש פארקויפט נישט זיינע נכסים סתם אזוי, וועל איך טאקע זאגן אז דברים שבלב הווה דברים. זאגט די גמרא, אויב ער וויל זיך פטר'ן פון א קרבן, האט ער זיך דאך געקאנט פטר'ן מיט א צווייטן וועג, הוה ליה למימר, האט ער געדארפן זאגן מזיד הוה, ער איז געווען א מזיד, ער האט געוויסט אז די געלט וואס האט געהייסן דעם שליח ברענגען איז הקדש געלט, דעמאלט איז דאך פטור פון א קרבן. זאגט די גמרא, ניין, מזיד קען ער נישט זאגן, לא עביד איניש דמשוי נפשיה רשיעא. א מענטש איז נישט דער סדר זאל זיך מאכן א רשע, דעריבער וויל ער בעסער זאגן אז לא היה בלבי, און נישט דער טעם איז ווייל דברים שבלב אינן דברים, נאר ווייל איך גלייב אים נישט. זאגט די גמרא, ער האט א ברירה געהאט זיך צו פטר'ן פון א קרבן אז ער זאל נישט זיין קיין רשע, הוה ליה לומר, ער האט געקאנט זאגן נזכרתי נאכדעם. וואס דער שליח האט גענומען די געלט ער זאל עס אויסגעבן, האב איך זיך דערמאנט אז ס'איז הקדש געלט, איידער דער שליח האט עס אויסגעגעבן. דתנן, מיר האבן געלערנט, נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח, דער בעל הבית האט זיך דערמאנט, און דער שליח האט זיך נישט דערמאנט. און דעמאלט זאגן מיר שליח מעל, דער שליח האט מועל געווען, דער שליח דארף ברענגען די קרבן, און דער בעל הבית איז פטור, ווייל אויב דער בעל הבית האט זיך דערמאנט, איז עס שוין נישט מער ביי אים א שוגג. דער שליח איז דעמאלט חייב, ווייל ער האט דאך אויסגעגעבן די הקדש געלט פאר חול. אויב דער בעל הבית וואלט זיך נישט געווען דערמאנען, וואלט דער בעל הבית מועל געווען, ווייל איך בין דאך מרבה. אז א שליח פאר דעם דין מעילה, אבער יעצט אז דער בעל הבית איז פטור, ליגט דער דין מעילה אויף דעם שליח, אזוי ווי ביי יעדן דין אין דער תורה זאגן מיר, אין שליח לדבר עבירה, און דער וואס טוט די זאך דער איז מחויב. ממילא קען איך דאך נישט זאגן אז ער זאגט ליגנט ווייל ער וויל זיך פטר'ן פון א קרבן. האט ער א צווייטן וועג. פארוואס זאגן מיר איך גלייב אים נישט דאס וואס ער זאגט אויף לא היה בלבי אויף די געלט איז דאך פון דעם א ראיה אז דברים שבלב אינם דברים. דערציילט די גמרא א מעשה ההוא גברא ע א מענטש דזבנינהו לנכסיה ער האט פארקויפט זיינע קרקעות אדעתא למיסק לארעא דישראל. בשעת דעם פארקויפן האט ער געזאגט ער פארקויפט די פעלדער ווייל ער וויל גיין אין ארץ ישראל, די פריערדיגע מעשה נאך דער משנה האט ער גארנישט נישט געזאגט, ס'איז געווען דברים שבלב, דא רעדט זיך, ער האט יא געזאגט. סליק, ער איז ארויפגעגאנגען אין ארץ ישראל, ולא איתדר ליה. האט נישט געקאנט דארט בלייבן וואוינען, אדער האט נישט געהאט קיין פרנסה, אדער האט נישט געפינען קיין דירה. אמר רבא, האט רבא געזאגט, דער מקח איז בטל. כל דסליק, ווען איינער גייט ארויף, איז דאך אדעתא למידר הוא, פארוואס גייט ער ארויף, ער וויל דארט וואוינען. והא לא איתדר ליה, ער איז דאך דארטן נישט געבליבן וואוינען, ער קאן דארט נישט וואוינען, איז גלייך ווי ער קאן נישט ארויף גיין, און די מכירה ווערט בטל. איכא דאמרי, אנדערע זאגן אז רבא האט אזוי געזאגט, ער האט דאך פארקויפט אדעתא למיסק, אויב ער גייט אין ארץ ישראל פארקויפט ער עס. והא סליק ליה, מ'איז דאך ארויפגעגאנגען. נאך א מעשה דערציילט די גמרא, ההוא גברא, איינער, דזבנינהו לנכסיה, האט פארקויפט זיינע פעלדער אדעתא למיסק לארץ ישראל, אויף דער דעה ער זאל ארויף גיין אין ארץ ישראל, און בשעת דעם פארקויפן האט ער געזאגט ער פארקויפט די פעלדער ווייל ער גייט אין ארץ ישראל. לסוף לא סליק, ביי די ענדע איז ער נישט ארויף געגאנגען. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אי בעי, ווען ער וויל, סליק, קען ער דאך ארויף גיין, ער דארף מקיים זיין די זאך, ער האט דאך געזאגט אז ער פארקויפט און גייט ארויף, זאל ער ארויף גיין, און דו ווילסט נישט גיין, די מכירה איז נישט בטל. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, אי בעי לא סליק, ווען ער וויל, קען ער דען נישט ארויף גיין, דעריבער זאגן מיר, אז די מכירה בלייבט מכירה. מאי בינייהו? וואס איז די חילוק פון די צוויי לשונות? צי איך זאג אי בעי סליק צי איך זאג אי בעי לא סליק? איכא בינייהו, ס'דא א חילוק דאיתיליד אונסא באורחא. אז ס'איז געשען א אונס, ס'דא ליסטים אויפן וועג. ער קען נישט ארויפגיין. לויטן ערשטן לשון איז די מכירה בלייבט מכירה. ער האט דאך, ווייל איך זאג אזוי, אי בעי סליק. ווען ער זיך וועל באמיען נאכזוכן נאך א קאראוואן וואלט ער געקאנט ארויפגיין. איז דאך זיין שולד, ער דארף מקיים זיין דעם תנאי. אבער אויף דעם צווייטן לשון וואס רבא זאגט אי בעי, אויב ער וויל, לא סליק, קען ער דען נישט ארויפגיין, ווייזט אויס ער האט נישט געהאט קיין שום צוריקהאלט פארוואס ער זאל נישט ארויפגיין. אבער אויב ס'זאל זיין א צוריקהאלט פארוואס ער קען נישט ארויפגיין, וואלט די מכירה טאקע געווארן בטל. רשי. זאגט די משנה, האומר לשלוחו, איינער זאגט צו זיין שליח, צא וקדש לי אישה פלונית במקום פלוני, איך מאך דיר פאר א שליח זאלסט פאר מיר מקדש זיין די פרוי וואס זי געפינט זיך אין דער שטאט, והלך וקידשה במקום אחר, און דער שליח איז געגאנגען, ער האט איר מקדש געווען אין א צווייטן ארט איז דער דין אינה מקודשת, ווייל ער האט אים נאר געמאכט א שליח אויף דעם ארט, דארט האט ער גוטע פריינט, און אז מ'וועט וועלן רעדן אויף אים שלעכטע ווערטער, וועלן זיי נישט לאזן מ'זאל רעדן אויף אים. ווי איז ער האט געזאגט הרי היא במקום פלוני, זיי מיר מקדש דיע פרוי, זי געפינט זיך אויף דעם ארט. וקידשה במקום אחר האט ער מקדש געווען אויף א צווייטן ארט, הרי זו מקודשת, איז ער מקודש, ווייל ער האט, דאס איז נישט קיין קפידא, ער איז פאר אים מראה מקום זאלסט וויסן זי געפינט זיך דארטן, רש"י אינה מקודשת, ווען ער האט געזאגט זיי מקדש די פרוי אויף דעם ארט, און ער האט איר מקדש געווען אויף א צווייטע ארט איז ער נישט מקודש. דדוקא קאמר ליה, ער וויל דווקא במקום פלוני, נאר דארט זאלסטו מקדש זיין, שיש לי שם אוהבים, דארט האב איך גוטע פריינט, ואם בא אדם לומר דברים עלי בפניהם, און אז איינער וועט וועלן רעדן שלעכטע ווערטער וועגן מיר, ימחו בידו, וועלן מיינע גוטע פריינט נישט לאזן. ווי איז ער האט געזאגט הרי היא שם תמצאנה דארט וועסטו איר טרעפן, ואין זה קפידא, דאס איז נישט קיין הקפדה, ער מיינט נישט דווקא דארט מקדש זיין, ער וויל פארלייכטערן פארן שליח. גמרא. ותנן נמי גבי גיטין, מיר האבן אויך געלערנט ביי דעם דין פון גיטין, האומר תנו גט זה לאשתי במקום פלוני, איינער זאגט צו א שליח גיב דעם גט צו מיין פרוי אויף דעם ארט, אין דער שטאט, ונתנו לה במקום אחר, און ער האט איר געגעבן דעם גט אויף א צווייטן ארט, פסול, איז דער גט פסול. ווייל דער מאן איז מקפיד ער מאכט אים א שליח דווקא ווען ער גיבט דעם גט אויף דעם ארט ווי ער זאגט ווי איז דער מאן האט געזאגט גיב דעם גט אויף מיין פרוי הרי היא במקום פלוני זי געפינט זיך אויף דעם ארט ונתנו לה במקום אחר און ער האט איר געגעבן דעם גט אויף א צווייטן ארט כשר איז דער גט א כשר'ע גט. ווייל דער מאן איז נישט מקפיד, דאס וואס ער האט געזאגט הרי היא במקום פלוני מיינט ער צו זאגן דארט וועסטו איר טרעפן. וצריכא. איך דארף האבן ביי אונז די משנה ביי קידושין, און אויך דעם זעלבן דין דארף איך האבן ביי גיטין. דאי אשמעינן גבי קידושין, כ'זאל נאר האבן דיע משנה. וואלט איך נישט געוואוסט דעם דין פון גיטין, איך וואלט געזאגט, במקום דלקורבה קאתי, דא ווי ער וויל איר מקרב זיין ער וויל איר מקדש זיין, בהאי אתרא רחמו לי, ער איז מקפיד דווקא אויף דעם ארט ווייל אויף דעם ארט האט מען אים ליב, ער האט גוטע פריינט, ולא ממלי מילי עלוי, און מען וועט נישט רעדן אויף מיר קיין דבר גנאי. דעריבער וויל ער מען זאל איר דארט מקדש זיין, אבער בהאי אתרא דעם אנדערן ארט סנו לי האט מען אים פיינט ממלי מילי עלוי, מען וועט אויף איהם רעדן שלעכטס, האט ער אים נישט געמאכט קיין שליח אויף מקדש זיין דעם צווייטן ארט, האט ער נישט געטוהן זיין שליחות, איז ער נישט מקודש. אבל גבי גיטין אבער ביי גיטין דלרחוקה קאתי, ער וויל דאך איר דערווייטערן, אימר וואלט איך געוואלט מיינען לא איכפת ליה, אז ס'איז אים נישט קיין חילוק, איך וואלט געוואלט מיינען אפילו דארט ווי ער זאגט תנו גט זה לאשתי במקום פלוני און מען גיט אויף אן אנדער ארט זאגן מיר ס'איז נישט א קפידא דארפן מיר דערציילן אז ביי גט איז עס א קפידא ואי אשמועינן גבי גירושין אז זאל מען דערציילן דעם דין ביי גירושין וואלט איך נישט געקאנט פון דארט אפלערנען דעם דין פון קידושין איך וואלט געזאגט, ווייסטו פארוואס ביי גירושין איז דער דין ווען ער הייסט געבן דעם גט אויף דעם ארט און מען גיבט אויף א צווייטע ארט איז דער גט פסול? ווייל בהאי אתרא ניחא ליה דניבזי אויף דעם ארט ארט אים נישט אז ער וועט ווערן פארשעמט, גיין גט'ן א פרוי איז א שאנדע פאר דעם מענטש. בהאי אתרא לא ניחא ליה אויף דעם אנדערן ארט וויל ער נישט ווערן פארשעמט דעריבער איז ער מקפיד ער מאכט אים פאר א שליח נאר אויף דעם ארט ווי ער זאגט דעריבער אז ער גיבט דעם גט אויף א צווייטן ארט האט ער נישט איז ער נישט זיין שליח אבל גבי קידושין ביי קידושין אימר וואלט איך געוואלט מיינען לא איכפת ליה.

זאגט די משנה, המקדש את האישה, איינער איז מקדש א פרוי, על מנת, ער מאכט א תנאי אין די קידושין אז ער איז איר נאר מקדש שאין עליה נדרים, אז זי האט נישט קיין נדרים אויף זיך, ונמצאו עליה נדרים, סווייזט זיך ארויס זי האט אויף זיך נדרים, אינה מקודשת. ווערט זי נישט מקודש. כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים, ער האט איר גענומען סתם און ס'האט ס'ווייזט זיך ארויס אז זי האט נדרים, איז דער דין תצא שלא בכתובה, ער קאן איר גט'ן אן א כתובה, ער קאן זאגן איך וויל נישט א פרוי וואס זי מאכט נדרים, אבער א גט. דארף זי יא האבן מדרבנן ווייל ער האט דאך נישט געזאגט ארויס אז ער וויל נישט קיין פרוי וואס זי מאכט נדרים, קען זיין אז ער באשטייט א פרוי וואס זי מאכט נדרים אויכעט. אבער דארטן ווי ער האט געזאגט בפירוש על מנת שאין עליה נדרים דארף זי קיין גט אויך נישט. נאך א דין, ער האט איר מקדש געווען על מנת שאין עליה מומין, אויב זי האט נישט אויף זיך קיין פעלערן, ונמצאו בה מומין, אינה מקודשת, איז די קידושין נישט קיין קידושין, זי דארף נישט האבן קיין גט, ווייל די גאנצע קידושין דאך נאר חל אויב זי האט נישט קיין מומין. כנסה סתם, איינער האט גענומען א פרוי סתם, ונמצאו בה מומין, און ס'איז דא אין איר מומין תצא שלא בכתובה, איז דער דין אז א גט דארף ער געבן, אבער א כתובה דארף ער איר נישט געבן, ער קען זאגן איך האב נישט געוואלט מקדש זיין א פרוי וועלכע זי האט אויף זיך מומין. אבער א גט דארף מען יא געבן, מכח ספק, ווייל ער האט נישט ארויסגעזאגט, אפשר מיינט וויל ער אויך נעמען א פרוי וואס זי האט מומין, שכל המומין הפוסלין בכהנים, אלע מומין וואס ס'פסל'ען ביי כהנים וואס ווערן אויסגערעכנט אין מסכת בכורות, פוסלין בנשים, טוען פסל'ען ביי פרויען אויך, הייסט עס ביי א אשה אויך א מום. רש"י, כנסה סתם איז דער דין תצא שלא בכתובה, דאמר ער זאגט אי אפשי באשה נדרנית, איך וויל נישט האבן א פרוי וועלכע זי מאכט נדרים, אבל גיטא בעיא מדבריהם א גט דארף זי האבן מדרבנן מספיקא, מכח ספק.

וואס דארף מען שטיין די משנה אי דא אין מסכת קידושין און אויך אין מסכת כתובות? הכא קידושין איצטריכא ליה, דא דארף מען מיר דערציילן דעם דין וועגן קידושין, דא רעדט מען דאך וועגן דינים פון קידושין, איז תני כתובות אטו קידושין, אז ער האט שוין געזאגט דעם דין וועגן קידושין לערנט ער שוין דרך אגב דעם דין פון כתובות.

וואס ס'שטייט דארט אינה מקודשת, דארט ווייסט דאך אליין אז ס'איז נישט דא קיין כתובה, וואס דארף מען מיר לערנען דעם ערשטן פאל על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת? איז די טייטש ווייל ער וויל מיר לערנען עס אין די סיפא כנסה סתם תצא בלא כתובה, זאגט ער שוין דאס אויכעט, וואס דא נישטא קיין הוה אמינא עס זאל זיין א כתובה. רש י זאגט די משנה, המקדש שתי נשים בשוה פרוטה, איינער האט מקדש געווען צוויי פרויען מיט איין פרוטה, או אשה אחת בפחות משוה פרוטה, אדער האט מקדש געווען איין פרוי, ווינציגער ווי א שוה פרוטה האט ער איר געגעבן, אף על פי כאטש ששלח סבלונות לאחר מכאן, אפילו האט ער געשיקט מתנות נאכדעם, אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש, איך זאג נישט אז ער האט געוויסט די קידושין זענען נישט קיין קידושין.

און ער האט געשיקט סבלונות ווען ער איז געווען גרויס, זאגן מיר אויכעט אז ער האט געשיקט על מחמת קידושין ראשונים, און זי איז נישט מקודש. רשי, סבלונות מיינט מען דורונות מתנות שדרך חתן לשלוח לארוסתו, וואס איז דער סדר פון דעם חתן צו שיקן צו דער כלה נאכדעם וואס ער איז מקדש. דאס ווארט סבלונות איז פון לשון סבל, פון לשון משא. רש י זאגט אויף דעם פסוק סבלות מצרים, זאגט דער רש י משא מצרים, די משא פון מצרים. סבלות הייסט משא, און דאס ווארט משא. טרעפן מיר אין אנדערע ערטער גייט ארויף אויף מתנות אין בראשית פרק מ ג פסוק ל ד שטייט דארטן ביי יוסף מיט די ברידער וישא משאות מאת פניו אליהם, זעה איך אז א מתנה ווערט אנגערופן מיט דעם לשון משא, איז דא אויך דאס לשון סבלות וואס די משא איז די זאך וואס מען טראגט. אינה מקודשת, ולא אמרינן און מיר זאגן ניט, יודע היה ער ווייסט שאין קידוש קידושיו קידושין, ער ווייסט אז די קידושין וואס זענען געווען פחות משוה פרוטה נישט קיין קידושין. וגמר און ער האט באשלאסן ושלח סבלונות לשם קידושין און ער האט געשיקט די מתנות לשם קידושין, זאג איך נישט אזוי אלא אמרינן נאר מיר זאגן מחמת קידושין ראשונים שלח ער האט געשיקט צוליב די ערשטע קידושין, ער מיינט אז די ערשטע קידושין זענען קידושין אבער ער מיינט איר נישט מקדש צו זיין מיט דיע סבלונות. דא רעדט זיך אפילו ס'איז דא עדות ר'האט געשיקט סבלונות, זאגן מיר אז ער מיינט נישט מיט דעם מקדש צו זיין. וכן קטן שקידש, א קטן וואס האט מקדש געווען, ושלח סבלונות משהגדיל, און ער האט געשיקט מתנות ווען ער איז געווארן גרויס. זאגן מיר נישט אז די סבלונות וואס ער שיקט שפעטער מיינט ער לשם קידושין, ווייל ער ווייסט אז די פריערדיגע קידושין זענען נישט קיין קידושין, זאג איך נישט אזוי, נאר איך זאג אז ער מיינט אז די ערשטע קידושין זענען קידושין און דאס שיקט ער פאר מתנות. רבי עקיבא אייגער אין משניות פרעגט, פארוואס ווערט עס איינגעטיילט אין באזונדערע פאלן, וכן קטן שקידש, ס'איז דאך פאר אלעס איין דין, האט געדארפן שטיין, המקדש שתי נשים בשווה פרוטה, או אישה אחת בפחות משווה פרוטה, וכן קטן שקידש. אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן, אינה מקודשת, שמחמת קדושין הראשונים שלח. אויב ביי ביידע איז דער זעלבער דין, פארוואס זשע דארפען מיר דא איינטיילן אין באזונדערע פאלן? ברוך השם מסכת קידושין, דף נ עמוד ב, די צווייטע שורה פון עמוד, גלייך נאך דער ערשטער משנה, זאגט די גמרא וצריכא די משנה דארף מיר דערציילן דריי אופנים, איין אופן אז ר'האט מקדש געווען צוויי פרויען מיט איין פרוטה און ר'האט שפעטער געשיקט מתנות, זאגן מיר אז די כאטש די מתנות זענען מער ווערט געווען ווי א פרוטה דאך ווערט זי נישט מקודש ווייל ר'האט עס געשיקט על דעת קידושין ראשונים, און דער צווייטער אופן איז אישה אחת בפחות משווה פרוטה, און דער דריטער אופן איז קטן שקידש, איך דארף האבן די אלע דריי זאכן. דאי אשמעינן שווה פרוטה, ער זאל מיר נאר געווען דערציילן דעם ערשטן פאל, ער האט מקדש געווען צוויי פרויען מיט א פרוטה, וואלט איך געזאגט אזוי, איידי דקא נפיק ממונא מיניה ווייל עס איז דאך פון אים ארויסגעגאנגען א גאנצע פרוטה, האט דאך געגעבן מער א פרוטה, נאר ער האט עס געגעבן פאר צוויי פרויען, דעריבער זאגן מיר טעי, מיינט ער ס'איז קידושין. פארוואס? ווייל ער מיינט אז דער ענין פון קידושין איז ס'זאל פון אים פעלן א פרוטה, און דא פעלט פון אים א פרוטה. דעריבער איז די סבלונות וואס ער האט געשיקט שפעטער, האט ער נישט געשיקט לשם קידושין. אבל פחות משוה פרוטה, מען האט מקדש געווען איין פרוי וואס איז פון זיין האנט ארויסגעגאנגען פחות משוה פרוטה, אימא וואלט איך געוואלט מיינען אז יודע שאין קידושין תופסין בפחות משוה פרוטה, א מענטש ווייסט אז די קידושין זענען נישט תופס ווינציגער ווי א פרוטה, וכי קא משדר סבלונות, נאכער ער שיקט שפעטער די מתנות, אדעתא דקידושין קא משדר. מיינט ער צו מאכן קידושין, וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'איז דא עדות אז ער האט געשיקט סבלונות זאל איך זאגן אז ס'איז קידושין, ווייל ער ווייסט דאך אז די ערשטע קידושין איז געוועזן פחות משוה פרוטה איז גארנישט נישט מוז מען שטיין דער צווייטער פאל ואי אשמעינן הני תרתי זאל מען שטיין די צוויי פאלן דער פאל האט מקדש געווען צוויי פרויען מיט א פרוטה אדער איין פרוי מיט פחות משוה פרוטה און ער שיקט מתנות

אבל קטן שקידש ווען ער האט מקדש געווען איז ער געווען א קטן, וואלט איך געוואלט מיינען, הכל יודעים אלע ווייסן דאך שאין קידושי קטן כלום, אז דאס וואס א קטן איז מקדש איז גארנישט, און דא אז ער האט מקדש געווען איז נישט ווערט ווען ער איז נאך געוועזן א קטן, אימא וואלט איך געזאגט כי קא משדר סבלונות אז ער שיקט שפעטער מתנות ווען ווען ער איז א גדול.

רשי. איתמר, מיר האבן געלערנט רב הונא אמר רב הונא זאגט חוששין לסבלונות, דער פאל דא איז א אנדערע פאל פון די משנה, אין די משנה רעדט מען דאך ווען איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט אזעלכע קידושין וואס זענען נישט קיין גוטע קידושין, און ער האט נאכער געשיקט מתנות, אבער ער האט געמיינט אז די ערשטע קידושין זענען קידושין שטייט דער דין אין דער משנה אז זי איז נישט מקודש, דא מיינט מען ער האט פריער בכלל נישט מקדש געווען, נאר איינער האט גערעדט מיט א פרוי, האט זיך משדך אז ער וויל איר נעמען פאר א פרוי, און זי האט באשטאנען, ער האט איר ניט מקדש געווען, נאכער האט ער איר געשיקט מתנות מיט עדות, זאגט רב הונא חוששין לסבלונות, מיר האבן מורא טאמער דאס איז קידושין, ווייל ער האט דאך איר נישט מקדש געווען, מיינט ער דאס פאר קידושין, און אויב זי איז געווארן מקודש צו א צווייטן מענטש, דארף זי האבן א גט פון דעם ערשטן. וכן אמר רבה חוששין לסבלונות, די זעלבע זאך האט רבה אויכעט געזאגט, מען האט מורא לסבלונות. אמר רבה, האט רבה געזאגט, ומותבינן אשמעתין, איך קען פרעגן א קשיא אויף דעם וואס איך האב געזאגט? אין דער משנה שטייט, אף על פי ששילח סבלונות לאחר מכאן, אז איינער האט מקדש געווען א פרוי, ער האט איר געגעבן פחות משוה פרוטה, צי א קטן האט מקדש געווען נאכער איז געווארן א גדול האט ער געשיקט סבלונות זאגן מיר אינה מקודשת זי איז נישט מקודש ס'שטייט אינה מקודשת זי וודאי אינה מקודשת פארוואזשע זאג איך אז חוששין לקידושין איז דאך דא אויף מיר א קשיא אמר ליה אביי האט אביי געזאגט צו רבה'ן ס'איז דאך נישט גלייך צו דער משנה. פון דער משנה נישט קיין קשיא, ווייל אין דער משנה רעדט זיך דאך אז ס'איז פריער געווען קידושין, איז התם דארטן דעריבער זאגן מיר אין דער משנה אז אינה מקודשת כדקתני טעמא, ווי שטייט דער טעם אין דער משנה שמחמת קידושין הראשונים שלח, ווייל ער פארלאזט זיך אויף די ערשטע קידושין, דעריבער זאגן מיר האב איך נישט קיין מורא. אז די סבלונות זענען לשם קידושין, אבער דא וואו וואס ער האט אינגאנצן פריער נישט געהאט מקדש געווען האבן מיר מורא, אפשר מיינט ער אז די מתנות וואס ער שיקט זענען קידושין. איכא דאמרי, אנדערע האבן געלערנט, אמר רבה, האט רבה געזאגט, מנא אמינא לה, פון וואנעט ווייס איך מיין דין, אז איינער האט גערעדט מיט א פרוי ער האט זיך געשדכנט צו א פרוי און זי איז באשטאנען אויף די קידושין, און ער האט איר נישט מקדש געווען, און ער האט איר געשיקט מתנות, האבן מיר מורא אפשר זענען די מתנות קידושין, לגבי דעם אז אויב זי איז געווארן מקודש צו א צווייטן דארף זי האבן א גט פון ערשטן, פון וואנעט ווייס איך איז כדקתני טעמא, אין די משנה שטייט א טעם, ווען האב איך נישט קיין מורא לסבלונות, שמחמת קידושין ראשונים שלח. דארטן וואו מ'האט פריער מקדש געווען מיט אזעלכע קידושין וואס די קידושין זענען נישט חל, הכא הוא דטעה, נאר דא מאכט מען דעם טעות, הא בעלמא, אבער אומעדום אין א אנדער פאל, דאס הייסט אין אזא פאל ווי ער האט געשיקט סבלונות אן קידושין, הוי קידושין האבן מיר מורא אז די סבלונות זענען קידושין ואביי אביי זאגט ס'נישט אזוי ס'נישט קיין ראיה לא מיבעיא קאמר כ'קען לערנען אזוי לא מיבעיא בעלמא דלא נחית לתורת קידושין כלל אויב צופריער איז זיכער נישט געווען קיין קידושין אין דעם פאל וואס רעדט דא רבה צי רב הונא איז אין דעם פאל איז א זיכערע זאך כ'האב נישט קיין מורא לקידושין ס'איז דאך נאך נישט געווען קיין קידושין אלא אפילו הכא אפילו ביי דעם פאל פון דער משנה דנחית לתורת קידושין ביי דעם פאל פון דער משנה וואס ער האט איר מקדש געווען אימא וואלט איך געוואלט מיינען הוה קידושין אז ער האט זיך שפעטער דערמאנט אז די קידושין זענען נישט קיין קידושין, וואלט איך געוואלט מיינען אז די שפעטערדיגע סבלונות שיקט ער פאר קידושין, קא משמע לן דערציילט מיר די משנה ניין, אז שמחמת קידושין הראשונים שלח, אין אנדערע ווערטער פון דער משנה נישט קיין ראיה צו דעם דין, ווייל דער דין פון דער משנה וואלט איך גיכער געוואלט מיינען אז די סבלונות זענען. לשם קידושין, ווייל ער האט איר שוין איינמאל מקדש געווען, האט ער זיך דערמאנט אז די קידושין זענען נישט קיין קידושין. פרעגט די גמרא, מאי הוי עלה, וואס איז די שאלה? די שאלה איז. ווען איינער האט גערעדט מיט א פרוי, ער האט איר גע'שדכנ'ט, און זי איז באשטאנען, זאל ווערן צו אים מקודש. ער האט איר נישט מקדש געווען, נאר האט איר געשיקט מתנות פאר עדות, צו האבן מיר מורא, אז דיע מתנות זענען קידושין. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, באתרא אזא אן ארט דמקדשי מען מאכט פריער קידושין והדר מסבלי נאכדעם שיקט מען מתנות חיישינן האב איך מורא ווייל דער סדר איז מען זאל פריער מקדש זיין די פרוי איז אויב ער שיקט יעצט די מתנות האט מען מורא אז דיע מתנות האט ער געשיקט לשם קידושין. ווי גיז מסבלי מען שיקט פריער מתנות והדר מקדשי נאכדעם איז מען מקדש די פרוי לא חיישינן דארט האב איך נישט קיין מורא פרעגט די גמרא מקדשי אז מען איז פריער מקדש והדר מסבלי נאכדעם שיקט מען מתנות פשיטא איז דאך א זיכערע זאך אז מיר דארפן מורא האבן אט די מתנות וואס ער האט דא געשיקט, האט ער געשיקט לשם קידושין. זאגט די גמרא, לא צריכא, דא איז אזוי, דרובא הרוב מענטשן מקדשי, זענען פריער מקדש די פרוי, והדר מסבלי, און נאכדעם שיקן זיי מתנות. און מיעוטא און א טייל מענטשן מסבלי, פריער מתנות, והדר מקדשי, מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען ניחוש למיעוטא און אויב כ'וועל זאגן איך קוק וועגן מיעוט וואס איז מיר איז זי מקודש צו איז זי נישט מקודש נישט מקודש. וואס איז די טייטש דאס ווארט ניחוש? און תוספות רעדט שוין פון דעם, און תוספות זאגט אזויווי דאס ווארט ניחוש זענען מיר דאך געוואוינט צו טייטשן אז מען מוז מורא האבן, איך בין מחמיר, אבער דא זאגט תוספות און ס'איז דא נאך אנדערע ערטער וואו מ'האט געהאט אין גיטין אויכעט חיישינן שמא במי מילין כתבו, דארט שטייט אז מ'האט געוואלט, אז מ'האט געגעבן א גט, און מ'גיט א קוק ס'איז א ווייסע שטיקל פעיפער, האב איך מורא שמא במי מילין כתבו, און דער גט איז א גוטע גט, איז דאך דארט אויכעט די חיישינן, נישט כ'בין מחמיר, נאר די חיישינן איז להקל, דא איז אויך אזוי האט דער טייטש ניחוש איך זאל זיך רעכענען, מיר וועלן טייטשן דאס ווארט איך זאל זיך רעכענען למיעוטא. צו די מיעוט, און די מיעוט שיקט דאך פריער מתנות, און נאכדעם איז מען מקדש, וואלט איך געוואלט מיינען אז ער איז אויך פון די מיעוט, און ס'איז זיכער נישט מקודש. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז אויב רוב מענטשן אויף דעם ארט זענען פריער מקדש,

מען האט געזען אז די פרוי האט א שטר כתובה, נאכער איז זי געווארן מקודש צו א אנדער מענטש, צי זאלן מיר מורא האבן אז זי געווארן מקודש צו דעם דעם מאל וואס זי האט פון יענעם א כתובה? קיין גט האט זי נישט, די כתובה האט זי פון ראובנ'ען. און נאכער האט זי גענומען קידושין פון שמעונ'ען, און מ'האט דא האט די שאלה צו זאגן ווייל זי האלט די כתובה פון ראובענ'ען, מסתמא איז זי שוין א אשת איש, במילא איז די קידושין איז זי נישט מותר צום צווייטן, אבער כ'האב דאך נישט קיין עדות זי מקודש צו ראובענ'ען. אמר ליה, האט רבא געענטפערט, וכי מפני שמחזיק שטר כתובה בשוק

און נאכדעם שרייבט מען א כתובה, חיישינן איז אויב מען האט געזען אז ס'איז דא א כתובה, אויב מיר רעכענען זיך קען זיין אז איז שוין אשת איש, טאקע שוין פריער געווארן מקודש. כתבי, דארט ווי פריער שרייבט מען די כתובה, והדר מקדשי און נאכדעם איז מען מקדש, לא חיישינן, דעמאלט רעכן איך זיך מיט גארנישט נישט. ווייל היות ווי מ'האט די כתובה שטענדיג פאר די קידושין איז דא א כתובה, כל זמן איך האב נישט קיין באווייז און נישטא קיין עדות אז זי איז געווארן מקודש איז די כתובה גארנישט. פרעגט די גמרא אויב אזוי, אן ארט מקדשי מ'איז פריער מקדש די פרוי והדר כתבי און נאכדעם שרייבט מען די כתובה, פשיטא איז דאך א זיכערע זאך אז אויב מען זעט די כתובה דארף איך מורא האבן אז אפשר איז פריער געוועזן. קידושין, זאגט די גמרא לא צריכא, דלא שכיח ספרא, אין דער שטאט איז נישט שטענדיג דא א סופר, מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען אז אין אמת'ן האט ער דאס וואס מען האט געשריבן די כתובה איז נאך נישט קיין באווייז ווייל מ'האט שוין מקדש געווען, נאר מ'האט נישט מקדש געווען.